אונז הייבן אן ספר שמואל, ספר שמואל הייסט אויפן נאמען פון שמואל הנביא וואס ער איז די נביא וואס ווערט דערציילט זיין מעשה אנהייב ספר די אנהייב ספר ממש הייבט אן פון די געבויראכץ פון שמואל לידת שמואל הנביא, און אויכעט אזוי ווי די ברייתא אין בבא בתרא זאגט ער האט געשריבן דעם ספר הגם ס'איז נישט. קען נישט זיין אזוי ווי די גמרא זאגט שוין דארט אז ער זאל האבען געשריבען די גאנצע ספר, ווייל א גרויסע חלק פון די ספר רעדט זיך שוין נאך שמואל איז נפטר געווארען, ביז נאכדעם וואס ער האט ממשיך געווען דוד, די גאנצע המשך מחלוקת צווישען שאול און דוד, און די גאנצע אלע מעשות פון דוד המלך וואס איז אפשר רוב פון די ספר, קען דאך נישט זיין אז שמואל הנביא האט געשריבען, זאגט די גמרא, האט נתן הנביא און גד החוזה עס משלים געווען, דאך הייסט עס על שם שמואל ער האט עס אנגעהויבען, שווער צו פארשטיין פארוואס עס הייסט על שמו אבער אזוי הייסט עס על שם שמואל. שמואל האט אויך געשריבן אנדערע ספרים ווי שופטים, זאגט די גמרא האט ער געשריבן אפשר ספר רות, נאך ספרים. על כל פנים די ספר איז זיין ספר, בעיקר ווייל ס'הייבט זיך אן מיט אים, און אסאך נאך טעמים וואס מ'קען טראכטן אבער דאס איז די פאקט. מבחינת התקופה, וועלכע תקופה רעדט זיך אין די היסטאריע פון ספר שמואל? אונז גייט עס דא על הסדר, אנדערע ווערטער די תקופה צווישן שייף שופטים און מלכים דאס איז די תקופה פון שמואל וואס איז דאס פונקטליך? אונז האבן געלערנט ס'איז דא געווען יהושע נאכדעם יהושע האט מסרה כאילו לשופטים, שופטים פון עתניאל בן קנז ביז די לעצטע שופט וואס שטייט אין ספר שופטים איז שמשון, הגם ס'איז נישט קלאר אויב ס'איז אינגאנצן על הסדר אבער אזוי איז לפי הסדר. און נאכדעם איז נאך געווען נאך שופטים, באמת איז נאך געווען נאך צוויי שופטים לפחות, דאס זענען עלי וואס שטייט אויף דעם ער איז געווען א שופט און שמואל אליינס, און צוויי נאך שופטים בעצם אויב איז דא תקופת השופטים זענען זיי נאך געהערן צו תקופת השופטים און זיי ווערט דערציילט פון זייער וועגן אויכעט אנהייב פון ספר שמואל עלי כמעט נישט בפני עצמו נאר אזוי ווי דרך אגב שמואל אבער עלי און שמואל דאס זענען די צוויי שופטים די צוויי לעצטע שופטים בעצם. נאך די תקופת השופטים הייבט זיך אן די תקופת המלכים, און די מלכים האבן טאקע געמאכט די ערשטע צוויי מלכים שאול און דוד, ביידע פון זיי האט געמאכט שמואל הנביא וואס ער איז געווען די לעצטע שופט, אפשר נישט סתם די לעצטע נאר א גרויסע שופט א נביא, מען גייט לערנען פונקטליך די מעלות פון שמואל הנביא. ער האט מייסד געווען די מלכות בישראל און אויכעט מייסד געווען א גרויסע תיקון אין ישראל, צוריק ארויף געברענגט נביאות, שטייט אז עס איז נישט געווען ודבר השם היה יקר, ער האט געעפנט די נביאות ס'זאל זיין נביאות און ס'זאל זיין די גאנצע הנהגה וואס שמואל האט געברענגט, איז דעם ספר אפשר וועגן דעם הייסט עס על שמו, דעם ספר איז די ספר פון די צוויי מלכים וואס שמואל האט מושח געווען, ס'הייסט כאילו בעצם אויב מען וואלט צוטיילט די תקופה צווישן שופטים און מלכים איז ספר שמואל שטייט אינצווישן, ס'איז אביסל וועגן שופטים און אביסל וועגן מלכים, די ערשטע מלך איז געווען שאול, נאכדעם דוד, נאכדעם שלמה און אזוי ווייטער, באמת ספר מלכים הייבט זיך אן בתקופה פון שלמה המלך, ס'הייבט אן אביסל פארדעם ויהי כי זקן דוד, און די סוף ימי דוד וואס איז בעצם די צייט וואס ער איז מוריש דעם מלוכה צו שלמה דאס איז פשוט פשט פארוואס מלכים הייבט זיך אן נאך מיט דוד המלך אבער בעצם קען מען זאגן שמואל איז די ספר פון די פיר מנהיגים כאילו עלי איז שמואל שאול מיט דוד מיט אלע אנדערע קליינערע דמויות וואס זענען דא אין דעם איז דאס איז די תקיפה די תקיפה צווישן עלי הכהן שופטים און די תקופה פון שלמה המלך, די גאנצע פרשה פון דוד מיט שאול, דאס איז די פרשה פון שופטים און ריבו טאקע עס רעדט זיך וועגן דוד המלך וועגן זיין מלוכה וועגן די אלע פרשות וואס ער האט געהאט אלע מעשות וואס זענען געשען מיט אים דאס איז די עיקר תוכן פון ספר שמואל. אין דרוק זענען דא ווען דעם ספר איז געמאכט פאר צוויי ספרים דאס איז אזוי ווי יעדער איינער ווייסט נישט. אין די אריגינעלע חלוקה פון די ספרים ספר שמואל איז איין ספר, דאס וואס דא שמואל א' און שמואל ב' איז בעצם נאר א טעכנישע זאך, די טרענסלעישאן וואס איז געווען, ס'איז נישט געווען קיין פלאץ צו פיטן איין בוק, כאילו האט עס געמאכט אויף צוויי בוקס, ס'איז נישט אזא גרויסע חלוקה, אויך אין דארט ווי די די גריכישע טרענסלעישאן האט עס געמאכט האט ער עס צוזאם געלייגט מיט ספר מלכים, דאס הייסט כאילו זאל מען שמואל א' שמואל ב' מלכים א' מלכים ב', באמת איז נאר צוויי ספרים שמואל און מלכים, אזוי ווי אונז לערנען, אבער ס'איז קען זיין איין סדר, די תרגום יוונית רופט עס מלכים א' ב' ג' ד' כאילו עס איז פיר חלקים פון איין ספר מלכים אבער באמת איז איין לאנגע המשך נאר זעט אויס אז ס'דא א סיבה פארוואס אין די מסורה איז צוטיילט די ספר שמואל און ספר מלכים זענען עקסטערע נושאים. נאך א וויכטיגע פלאץ ווי ס'ווערט דערמאנט אסאך מעשיות פון ספר שמואל איז ספר דברי הימים, דברי הימים איז דאך די ספר וואס גייט אדורך די גאנצע היסטאריע תולדות פון בראשית ביז ביז בית שני, די עיקר מלכות בית דוד ווי רשי זאגט דארט, און ממילא אסאך מעשות פון דוד, נישט אזויפיל מעשות פון שאול, אסאך מעשות פון דוד, ווערן דערמאנט אויך אין ספר דברי הימים, ס'דא אסאך מעשות וואס די זעלבע מעשה שטייט אין דברי הימים מיט א געוויסע שינויים, וואס דארף מען לערנען בעיקר אין דברי הימים זעהן וואס די אלע שינויים זענען, אבער דאס איז נאך א גרויסע מקור אין תנך פאר די זעלבע תקופה, איז דברי הימים א גרויסע מקור.